מיר הייבן אן בסייעתא דשמיא מסכת פסחים דף ע"ג עמוד ב'. לאמיר נעמען די גמרא מיט א קורצע הקדמה צו קענען קלאר פארשטיין וואס טוט זיך דא. רב הונא האט געזאגט בשם רב, א מענטש וואס איז חייב צו ברענגען א קרבן אשם, לאמיר זאגן געמאכט א פאלשע שבועה, נארמאלערהייט וואלט ער געברענגט זיין קרבן בית המקדש און דא ענדיגט זיך די מעשה. יעצט דער מענטש האט פארלוירן זיין קרבן, וואס טוט ער? ער דארף דאך ברענגען א קרבן אשם, ברענגט ער נאך א קרבן, ער נעמט נאך א שעפעלע, דאס איז זיין יעצט זיין קרבן אשם. איז יעצט למעשה, לאחר שחיטה האט מען געטראפן דעם ערשטן שעפעלע, יעצט וואס טו איך מיט דעם? סתם גיין מקריב זיין נאך א קרבן אשם קען איך נישט, ס'איז נישט קיין קרבן נדבה וואס דו קענסט סתם אזוי ברענגען. איז די הלכה איז, ירעה עד שיסתאב, מ'לייגט עס אריין אין פעלד, מ'לאזט עס פאשען דארטן ביז ס'באקומט א מום, שפעטער פארקויף איך עס, און מיט'ן געלט גיי איך קויפן א קרבן עולה. וואס הייסט? א קרבן אשם איז דעזיגנעיטעד אז אויב קען איך עס נישט מקריב זיין אלס קרבן אשם, עט עס ווערן א קרבן עולה. איז אויף דעם זאגט ער, וואס איז אבער טאמער דער מענטש האט געהאט זיין קרבן אשם, ער האט עס פארלוירן, האט געברענגט א צווייטן, יעצט האט ער גענומען זיין ערשטן קרבן און ער לאזט עס פאשען אויפ'ן פעלד. און איין טאג זאגט ער איך האב גענוג, איך וויל מער נישט האבן דעם שעפעלע, און ער גייט, ער ברענגט צום בית המקדש, און ער גייט עס שעכטן. עס האט נישט געהאט קיין מום, עס איז א כשר'ע בהמה. איז די שאלה איז יעצט, וואס איז געווארן מיט דעם קרבן יעצט? ער האט קיינמאל נישט געזאגט אז ער וויל עס מאכן אויס קרבן אשם און מקריב זיין אלס קרבן עולה, ער האט פשוט גענומען דעם שעפעלע אריין בית המקדש, און ער געט עס א שעכט. אויף דעם זאגט רב הונא אמר רב, זאלסטו וויסן, עס איז א כשר'ע קרבן. דיין קרבן איז געווארן א קרבן עולה. זע איך פון דעם, ערשטנס, בכלל, אז דער קרבן אשם האט זיך געטוישט צו א קרבן עולה, אפילו איך האב נישט געהאט קיין שום כוונה דערפאר, און זע איך פון דעם, לא בעי עקירה, איך דארף נישט גיין עוקר זיין און קלאר זאגן, איך מאך עס אויס קרבן אשם, און איך ברענג עס אריבער צו א קרבן עולה, ניין, דאס געשעט אויטאמעטיקלי. אויב ס'איז א קרבן וואס קען נישט זיין דעם דעזיגנעיטעד קרבן, ס'קען נישט זיין קיין קרבן אשם, אויטאמעטיקלי העט עס ווערן צו א קרבן עולה, פארוואס ווייל איך זאג לא בעי עקירה, איך מוז נישט גיין פיזיקלי ארויס זאגן אז איך וויל עס טוישן. לאמיר אויסברענגען נאך א וויכטיגע זאך פאר די גמרא, וואס מיינט יא בעי עקירה נישט בעי עקירה? אזוי ווי מ'האט יעצט מסביר געווען, אז לא בעי עקירה מיינט למשל די קרבן וואס וואלט געדארפט זיין א אשם, נאר איך ווייס אז ס'קען נישט זיין קיין אשם וועט עס ווערן צו א קרבן עולה, איז אטאמעטיקלי אז טאקע דאס איז געשען, און איך האב עס גע'שחט'ן סתמ'ערהייט, אדער אפילו איך האב עס גע'שחט'ן לשם אשם, למעשה אטאמעטיקלי וויבאלד איך זאג לא בעי עקירה טוישט זיך עס פון א קרבן אשם אריבער צו א קרבן עולה. אבער אויב זאג איך בעי עקירה אז דו מוזט קלאר ארויסזאגן איך וויל טוישן די בהמה פון דאס אריבער צו דאס, ווייל למעשה א קרבן אשם קען עס נישט זיין, וועגן דעם זאג איך איך מאך עס אויס קרבן אשם, אויב זאג איך אז בעי עקירה, פשט איז די מענטש מוז קלאר ארויסזאגן אז איך גיי עס אריבערנעמען איינס אריבער צום צווייטן, דאס איז די חילוק צווישן בעי עקירה מיט לא בעי עקירה. נאך איין זאך וואס מען דארף קלאר האבן פאר די גמרא איז, ס'דא צוויי פארשידענע פסולים פון א קרבן. ס'דא אמאל א קרבן וואס האט א פסול בגופו. פשט איז עפעס ס'איז דא פאלש מיטן קרבן אליינס, ווי למשל, לאמיר זאגן א קרבן פסח. אז איך האב א קרבן פסח וואס איך שעכט פאר קיינעם נישט, איך האב נישט קיין בעלים אויף דעם, איז דאס א פסול אינעם גוף פונעם פס פונעם בהמה, ס'איז א פסול בגוף פונעם קרבן פסח. ווייל די תורה זאגט מיר, במכסת תכוסו, לערן איך ארויס פון דעם אז ווען איך האב א קרבן פסח וואס נישט געמאכט פאר ספעסיפיק בעלים, ס' האט נישט קיין בעלים דאס א פסול אינעווייניג אין די בהמה אליינס. אויפן אנדערע זייט, לאמיר זאגן ס'דא א צווייטע פסול, ס'דא א פסול וואס נישט קיין פראבלעם מיטן קרבן אליינס, די קרבן איז פיין, ס'דא בעלים מ'האט אלעס אינזין געהאט די ריכטיגע זאך, נאר וואס, מ'האט עס גע'שחט'ן די פאלשע צייט, מ'האט עס גע'שחט'ן א צייט וואס מ'טאר עס נישט שעכטן דעמאלטס, איז דאס נישט קיין פראבלעם אין דעם קרבן אליינס, נאר עס איז א אויסערדיגע פראבלעם וואס מאכט אז מיין קרבן זאל זיין פסול, אבער באמת די הקרבה אליינס איז געווען אלעס פיין און וואויל. איז למאי נפקא מינה? די חילוק איז פשוט. אויב ס'איז געווען א פסול בגופו, מיין קרבן אליינס איז יעצט געווארן פסול, אויב אזוי ישרף מיד. ס'איז טאקע קדשים, אבער ס'איז נישט קיין קרבן, איז ישרף מיד, קענסט עס גלייך גיין פארברענען. אבער אויב באמת מיין קרבן איז כשר, נאר די פסול קומט ערגעץ פון עקסטערנעל אויף דעם ארויף, דעמאלס זאג איך איך דארף האבן לינה, איך דארף לאזן דעם קרבן, איך לאז עס איבערנעכטיגן, יעצט באקומט עס א געהעריגע פסול פאר זיך אליינס דורך דעם וואס איז אסור בלינה, און יעצט נעקסטן טאג קענסטו עס גיין פארברענען. דאס איז די חילוק צו עס איז א פסול בגופו, פשט כ'קען עס יעצט גיין גלייך פארברענען, אדער זאג איך ניין, איך דארף ווארטן אויף א טאג ביז לינה איז געקומען אויף דעם, ס'איז טאקע דא א איסור יעצט אויף זיך אליינס, און שפעטער קענסטו עס גיין פארברענען. מיט דעם לאמיר אנהייבן די גמרא. איתיביה רב חסדא לרב הונא, פרעגט רב חסדא א קשיא צו רב הונא, דו רב הונא האסט מיר יעצט געזאגט אז איך דארף נישט האבן קיין עקירה, דער אשם ווערט אוטאמעטיקלי צו א קרבן עולה, און איך דארף נישט האבן קיין עקירה, איך מוז נישט גיין קלאר זאגן איך מאך עס, איך נעם עס, איך מאך עס אויס קרבן אשם, אדער איך מאך דאס אלס קרבן עולה. זאגט איך וועל דיר פרעגן א קשיא. שחטו ונודע שמשכו בעלים את ידם. האט מען געלערנט אין די משנה, א מענטש וואס האט געזאגט גיי מיך ברענגען א קרבן פסח, ער גייט צום כהן, און דער כהן גייט אים שעכטן א קרבן פסח, למעשה בשעת דער כהן מאכט די מאכט די עבודה, מאכט ער אלעס פיין און וואויל, ער ברענגט עס לשם קרבן פסח, מאכט די שחיטה, קבלה, הולכה, זריקה, קרבנות אויפן מזבח, אלעס ריכטיג טוט ער, נאר וואס ער ווייסט נישט אז משכו בעלים ידיהם, דער בעלעבאס האט מחליט געווען ניין, אונז גיימיר זיך מצטרף זיין צו א צווייטן קרבן, מ'גייט בכלל נישט נוצן דעם קרבן, איז למעשה אויסגעקומען דער כהן האט געשחט'ן דא א קרבן פאר גארנישט, אויף דעם האבן מיר געלערנט אז דער כהן איז פטור, הגם למעשה האט ער געשחט'ן נישט קיין קרבן, און באמת וואלט איך געזאגט אז אפשר ביסטו א מחלל שבת, האט די משנה געזאגט ניין דו ביסט פטור. יעצט ותני עלה, האבן מיר געהאט א ברייתא אויף דעם, זאגט די ברייתא וואס איז די הלכה מיט'ן קרבן אליינס? זאגט די ברייתא בחול כי האי גוונא ישרף מיד, אויב די מעשה איז געשען אינדערוואכן, איז ישרף מיד, דו נעמסט די בהמה, ס'איז א פסול בגופו, ס'איז נישט דא קיין בעלים דא, איז גיי עס פארברענען גלייך, די פסול איז דאך אינעווייניג אויף דעם בהמה, אויב אזוי קענסטו עס גיין גלייך פארברענען. איז שמועסט די גמרא אויס אזוי. אי אמרת בשלמא בעי עקירה, לאמיר יעצט מאכן דעם חשבון, פון וואס רעדט זיך דא די ברייתא? די ברייתא זאגט אונז אז דו זאלסט נעמען די בהמה וואס דער כהן האט געשאכטן וואס ער'ט געמיינט ס'איז געשאכטן פאר גוטע בעלי בתים, און ער האט נישט געוואוסט אז זיי האבן זיך למעשה צוריק געצויגן, אויף דעם זאגט די ברייתא, שישרף מיד, גיי עס גלייך פארברענען. איז לאמיר דא פארשטיין ווי אזוי דאס איז געווארן יעצט אז מען קומט צו צו א ישרף מיד, און אויב זאג איך ישרף מיד מוז זיין אז די פסול איז א פסול בגופו, ווייל מען האט שוין פריער געזאגט אויב די פסול איז נישט בגופו נאר ס'איז א עקסטערנעל איסור, אויב אזוי מוז איך ווארטן מיט לינה. איז זאגט די גמרא אזוי, אי אמרת בשלמא בעי עקירה, אויב מען רעדט זיך דא אין א פאל אז בעי עקירה קומט דאך אויס האי פסח הוא, איז לאמיר מאכן דעם חשבון, דער כהן איז געגאנגען שטיין דארט און ברענגען א קרבן פסח, ער האט אינזין געהאט דאס איז א כשר'ע קרבן פסח, איז דא געווען אן עקירה? אוודאי נישט, ער האט דאך געוואלט שעכטן אלס קרבן פסח, קומט דאך אויס וואס ער האט געשאכטן איז געווען א כשר'ע קרבן פסח, יעצט וכיון דלית ליה בעלים, אבער למעשה קומט דאך אויס אז דער קרבן האט נישט קיין בעלים, אויב אזוי הוה ליה פסולו בגופו, איז עס דאך א פסול אין גוף אליינס, אזוי האט מען געזאגט ווען מ'לערנט עס אויס פונעם פסוק, אויב אזוי אמטו להכי ישרף מיד, פארשטיי איך זייער גוט פארוואס די ברייתא זאגט מיר ישרף מיד, דו האסט דא א קרבן פסח, ס'האט נישט קיין בעלים, אז ס'האט נישט קיין בעלים אויב אזוי ישרף מיד ווייל ס'איז א פסול בגופו, און פארוואס קוק איך דאס אן ווייטער ווי א קרבן פסח? תירץ איז ווייל בעי עקירה, אין הכי נמי א קרבן פסח האט עס נישט געקענט זיין, און ס'וואלט געדארפט ווערן א שלמים, אזוי ווי אונז האבן שוין געלערנט אז יעדע פסול'ע קרבן פסח, אדער יעדע פסח וואס איך קען נישט ברענגען, דארף איך שפעטער ברענגען אלס קרבן שלמים, אינמיטן יום טוב אדער נאך יום טוב ווען זאל נאר זיין, און באמת וואלט איך געזאגט אז די פסח וואלט זיך געדארפט איבערטוישן פון זיך אליינס צו א קרבן שלמים, נאר וויבאלד איך האלט בעי עקירה, מוז איך אינזין האבן אז איך טויש עס איבער יעצט צו א קרבן פסח, פון א קרבן פסח צו א קרבן שלמים. אבער אלא אי אמרת לא בעי עקירה, אבער אויב זאגסטו מיר אז לא בעי עקירה, ס'גייט מיר נישט אן וואס דו האסט דא אינזין געהאט, וויבאלד ס'איז דאך למעשה א פסול'ע קרבן פסח, טוישט זיך אוטאמעטיקלי צו א צווייטע קרבן, און וואס איז דאס א קרבן שלמים, ווייל איך זאג לא בעי עקירה, און וואס דו כהן האסט אינזין געהאט גייט מיר נישט אן, למעשה איז עס פסול, אויב אזוי טוישט זיך עס אריבער צו א קרבן שלמים, אויב אזוי קומט דאך אויס מרישא הוה ליה שלמים איז באמת ווען די כהן איז געשטאנען און האט געמאכט א שחיטה, האט ער געשחט'ן א קרבן שלמים. אבער לאמיר אויסרעכענען, פסולו משום מאי, פארוואס למעשה איז עס פסול? משום דבר אחר, וועגן א צווייטע פראבלעם, ווייל פאר זיך אליינס די קרבן איז א כשר'ע פראבלעם, איז א כשר'ע קרבן. נו, פארוואס זאגסטו מיר אז איך דארף עס גיין ישרף מיד? פארוואס איז די פראבלעם אויף דעם, דקא שחיט ליה אחר תמיד של בין הערבים? ווייל למעשה איז ער געגאנגען שחט'ן דעם קרבן נאכן תמיד של בין הערבים. ווייל ער מיינט דאך, איך שעכט א קרבן פסח, קרבן פסח שעכט ער דאך נאכן תמיד של בין הערבים. אויב אזוי פרעג איך דיך, אויב זאג איך לא בעי לא בעי עקירה, און דער כהן נעמט דא א קרבן פסח וואס באמת איז א פסול'ע קרבן פסח, טוישט זיך עס אריבער צו א קרבן שלמים. און דער איסור דא איז פארוואס? ווייל למעשה האט עס געשאכטן נאכן זמן, דאס איז דאך א פראבלעם, נישט קיין פסול בגופו, נאר דאס איז א עקסטערנעל פראבלעם, אויב אזוי עיבור צורה בעי, דארף מען דאך האבן עיבור צורה, דאס פשט איז איך דארף עס לאזן איבער נאכט ס'זאל ווערן פסול בלינה, און ערשט דעמאלטס קען איך עס גיין פארברענען. איז וואס זאגט די ברייתא מיר, ישרף מיד, פארוואס ווייל די ברייתא לכאורה האט פארשטאנען אז בעי עקירה, אויב זאג איך אז בעי עקירה בלייבט עס א קרבן פסח, אויב בלייבט עס א קרבן פסח איז דאס א פסול בגופו, אויב אזוי פארשטיי איך זייער גוט פארוואס ישרף מיד, שטימט עס זייער גוט. אבער אויב זאגסטו מיר, און איך גלייב וואס דו זאגסט רב הונא אמר רב, אז לא בעי עקירה, לאמיר מאכן דעם חשבון דא, אויב ס'איז לא בעי עקירה קומט דאך אויס אז מיין קרבן איז געווארן פון א קרבן פסח צו א קרבן שלמים, אז ס'איז געווארן א קרבן שלמים איז דאס שוין נישט קיין פסולו בגופו, אויב אזוי מוז איך האבן עיבור צורה. וואס זאגט מיר די ברייתא ישרף מיד? אלא מאי, איז דאך א קלארע ראיה אז איך מוז פסק'נען בעי עקירה, אז איך מוז האבן א עקירה. אויב ס'איז בעי עקירה פארשטיי איך זייער גוט פארוואס ישרף מיד. זאגט די גמרא, יעצט ווי ווייס איך די חילוק וואס אונז האבן שוין אויסגעשמועסט, צי ס'איז פסולו בגופו, צי פסולו איז נישט בגופו, צי ס'איז ישרף מיד, צי איך דארף האבן לינה, ווי זע איך דאס? זאגט די גמרא דתניא אונז האבן געלערנט, זה הכלל, דאס איז די כלל, כל שפסולו בגופו ישרף מיד. בדם ובבעלים, אויב די פראבלעם איז אויב א עקסטערנעל פראבלעם, די דם, אדער ס'פעלט בעלים, תעובר צורתו, דארף איך האבן תעובר צורתו ויצא לבית השריפה. אויב אזוי זעה איך דאך פון דא דאס איז די חילוק. קומט דאך אויס אז ביי אונז אויב לערן איך עס אז ס'איז געווען בעי עקירה, איז מיין קרבן א קרבן פסח, איז עס פסולו בגופו, פארשטיי איך זייער גוט די ישרף מיד. אבער אויב זאג איך פארקערט אז לא בעי עקירה, קומט דאך אן מיין קרבן געווארן א קרבן שלמים, איז דאך די פראבלעם נישט קיין פראבלעם בגופו נאר וואס, א פסולו שאינו בגופו. אויב אזוי מוז איך האבן עיבור צורה, וואס זאגסטו מיר אין די ברייתא איז ישרף מיד? אלא מאי די ברייתא זאגט דאך למעשה יא ישרף מיד, זע איך דאך קלאר די ברייתא האט געהאלטן אז בעי עקירה. זאגט די גמרא אלא לא תימא שחטו סתם כשר לשם עולה אלא אימא שחטו לשם עולה כשר אלמא בעי עקירה זאגט אים ביסט גערעכט איך הייב הענט מען דארף טאקע אנדערש לערנען ווען רב הונא אמר רב האט געזאגט זיינע ווערטער אז דער אשם וואס איך האב גע'שחט'ן ס'האט נאכנישט באקומען קיין מום און איך האב מחליט געווען איך האב גענוג און איך גיי עס פשוט גיין און געבן א שעכט קען איך נישט זאגן אז שחטו סתם נאר וואס כ'מוז זאגן אז אשם שניתק לרעי' ושחטו לשם קרבן עולה, אין אזא פאל זאגט רב הונא אמר רב אז ס'איז כשר לעולה. פארוואס? ווייל בעי עקירה, ווייל איך דארף האבן עקירה. אויב האלט ער אויך אז בעי עקירה שטימט עס זייער גוט מיט די ברייתא, טאקע בעי עקירה, קומט אויס מיין קרבן איז א קרבן פסח, אז ס'איז א קרבן פסח איז עס פסולו בגופו, אז ס'איז פסולו בגופו איז ישרף מיד שטימט עס זייער גוט. זאגט די גמרא, טאקע כ'צי צוריק, און טאקע ס'איז נישט אין א פאל וואס איך קען זאגן, אז ישרף, איך קען נישט זאגן טאקע אז לא בעי עקירה, און וועגן דעם ביי די אשם מוז איך טאקע אינזין האבן, איך גיי שעכטן מיין אשם לשם קרבן עולה. פרעגט די גמרא, אלא רב חייא בר גמדא, לאמיר דא א מינוט זעהן וואס צו דאס איז אמת וואס אונז האבן יעצט געזאגט, אונז האבן יעצט געוואלט זאגן אז יעדע איינער איז מסכים אז בעי עקירה, א קרבן וואס באמת'ן אריין איז עס פסול, אבער אז איך האב נישט אינזין געהאט אז למעשה איז דאס נישט קיין קרבן פסח נאר ס'איז א קרבן שלמים, איז מיין גאנצע קרבן גארנישט ווערט, נאר וואס ס'בלייבט דעם קרבן פסח אפילו ס'איז באמת פסול. איז דאס אמת? איז יעדער טאקע מסכים צו דעם? זאגט די גמרא ס'שטימט נישט, ווייל אונז האבן געהאט א משנה.

האבן מיר געהאט א שאלה דארטן, א מענטש האט געברענגט זיין קרבן צום כהן זאל עס גיין שעכטן, האבן געזאגט אז ווען דו קומסט ערב פסח צום כהן, איז דא א איסור לא תזבח על חמץ דם זבחי, דער מענטש טאר נישט האבן קיין חמץ ביי זיך אינדערהיים, נישט דער בעלים, נישט דער כהן, קיינער מעג נישט האבן קיין חמץ. האבן מיר געהאט א שאלה וואס איז טאמער איך קום מיט א קרבן פסח איך האב מיך אוועק געלייגט מיין קרבן פסח איך גיי עס שעכטן ערב פסח למעשה שטעלט זיך אויס אז די איד איז געווען טמא קומט אויס ער קען נישט גיין מקריב זיין זיין קרבן פסח יעצט אינמיטן יום טוב איז ער מחליט ווייסט וואס לאמיר מקריב זיין דעם שעפעלע און איך גיי דאס ברענגען אלץ קרבן יעצט למעשה דער כהן וואס האט געשאכטן דארטן ער האט געהאט חמץ ביי זיך. און די שאלה איז יעצט, די קרבן וואס ער האט געברענגט דא, איז דאס א קרבן, אדער איז דאס נישט א קרבן? ער האט אינזין געהאט, ער גייט נעמען דעם קרבן וואס ער האט נישט געקענט נוצן ערב פסח, און ער גייט עס שעכטן אויף פסח, לשם קרבן פסח. האט רבי שמעון געזאגט אין די משנה, ניין, ביסט נישט עובר, דאס איז נישט קיין קרבן, דו קענסט נישט ברענגען א קרבן פסח אויף פסח. פאר דעם זאג איך דיר אז די גאנצע זאך איז גארנישט, וועגן דעם ביסטו נישט עובר אויף חמץ. וואלסטו געברענגט דיין קרבן לשם א צווייטן קרבן, וואלסט עס געמאכט אויס קרבן פסח וואלסט עס געברענגט לשם שלמים? אוודאי ביסטו יא עובר. אבער דא וויבאלד דו האסט געברענגט א קרבן פסח לשם קרבן פסח, און ס'איז אויף יום טוב נישט די צייט וואס מ'דארף ברענגען א קרבן פסח, אויב אזוי ביסטו פטור. און קומט רב חייא בר גמדא זאגט, דאס איז דווקא אין א פאל ווען די איד איז געווען טמא און האט נישט געקענט ברענגען זיין ערב פסח קרבן פסח, און ער האט געפלאנט ער גייט נוצן דעם שעפעלע אין א חודש צייט פסח שני, וויבאלד דאס איז דאך למעשה א קרבן פסח, און יעדער האט זיך פארגעשטעלט אז דאס גיי איך מקריב זיין אין א חודש צייט, איז ווען ער קומט אין בית המקדש אינמיטן יום טוב, קוק איך דאס ווייטער אן ווי א קרבן פסח, און פאר דעם זאג איך דו האסט גארנישט מקריב געווען דא, ווייל דאס איז א קרבן פסח, און חוץ אז דו זאגסט קלאר, דו מאכסט אן עקירה און דו זאגסט ניין איך מאך דאס נישט אלס קרבן פסח, נאר איך גיי עס מקריב זיין לשם א צווייטן קרבן, ווילאנג דו טוסט עס נישט האסטו גארנישט מקריב געווען, אבער אויב דו מאכסט אן עקירה, דעמאלס טאקע ביסטו יא חייב. אבער איז משמע פון אים אז דווקא האי הוא דבעי עקירה, דווקא ער האט דאס געברענגט א קרבן פסח וואס איך האב באמת געוואלט ברענגן ערב פסח און איך האב עס אפגעשטופט פאר א חודש, דווקא אזא קרבן מוז האבן עקירה, אבער הא בעלמא לא בעי עקירה, אבער אויב ס'איז א געווענליכע קרבן, ס'האט גארנישט צו טון א קרבן וואס איך ווייס דאס איז א קרבן פסח און איך קלער אפילו עס צו גיין ברענגען אין א חודש צייט, נאר פשוט איך קום מיט א שעפעלע וואס האט נישט דעם דין פון קרבן פסח, אין אזא פאל זאגט ער קלאר לא בעי עקירה, און דאס איז דאך א משנה, אויב אזוי פרעג איך דיך מאי איכא למימר, דאס הייסט אזוי, דו האסט מיר געוואלט יעצט פארענטפערן און זאגן, דו ווייסט וואס, יעדער איינער האלט בעי עקירה, זאגט מען ניין, דו זעסט דאך רבי חייא בר גמדא האט אויסגעטייטשט די משנה, און ער זאגט ניין, ווען דארף איך עקירה, דאס איז דווקא אזא קרבן פסח וואס איך האב פלאן צו ברענגען א חודש צייט, אבער א נארמאלע קרבן, לא בעי עקירה, וואס גייסטו יעצט ענטפערן? וויאזוי גייסטו יעצט מסביר זיין ערשטנס די סתירה צווישן רב הונא אמר רב מיט די משנה? און סתם אזוי וויאזוי גייסטו מסביר זיין די משנה? וואס פשט אין די משנה אז ישרף מיד אויב זעה איך דאך פון יענע משנה קלאר אז לא בעי עקירה? זאגט די גמרא אזוי. אלא אמר רב הונא בריה דרב יהושע קומט ער דא פארענטפערן די קשיא, דאס הייסט אונז האבן דא א קשיא, אויב האלט איך טאקע אז בעי עקירה פארוואס איז עס ישרף מיד, רב חייא בר גמדא זאגט קלאר ביי א נארמאלע קרבן איז לא בעי עקירה, אויב אזוי זיי מיר מסביר פארוואס זאגט די ברייתא דא ישרף מיד ווען די איינציגסטע וועג וואס איך קען מסביר זיין ישרף מיד איז נאר אויב איך זאג אז בעי עקירה. איז זאגט ער אלא אמר רב הונא בריה דרב יהושע הכא במאי עסקינן כגון שהפרישו קודם חצות ומתו בעלים אחר חצות דהוה ליה נראה ונדחה וכל הנראה ונדחה שוב אינו חוזר ונראה. זאגט ער אזוי, דא רעדט מען אין א פאל, באמת זאג איך, לא בעי עקירה, אזוי ווי רבי חייא בר גמדא האט געזאגט, אין א נארמאלע פאל מוז איך נישט גיין זאגן איך נעם דעם קרבן וואס איז פסול אלס דעם און איך מאך עס אריבער צו דעם, לא בעי עקירה, איך דארף דאס נישט האבן. נאר וואס, אויב אזוי דארף מען דאך מסביר זיין ערשטנס, פארוואס זאגט די ברייתא ישרף מיד? לכאורה אונז האבן געזאגט, אויב ס'איז לא בעי עקירה, ווערט עס אוטאמעטיקלי צו א קרבן שלמים. זאגט ער ניין, דא רעדט מען אין אזא סארט פאל. א מענטש איז געקומען צום כהן און זאגט, אונז האבן א חבורה, אונז ווילן זאלסט מקריב זיין פאר אונז צום קרבן פסח. הפרישו קודם חצות. יעצט למעשה נאך חצות איז דער קרבן זעהט אויס ס' גייט ווערן א קרבן פסח, דאס הייסט נראה מען זעהט שוין דאס גייט ווערן א קרבן פסח, אבער למעשה נאך חצות מתו בעלים, די בעלים זענען געשטארבן, דאס הייסט מיין קרבן פסח האט אויסגעזעהן הונדערט פראצענט דאס גייט זיין א קרבן פסח, און אויף איינמאל נאך חצות איז מתו בעלים. אויף דעם זאגט ער, וויבאלד ס'איז נראה, ס'האט אויסגעזען קלאר ס'גייט זיין ווי א קרבן פסח, אבער נדחה, ס'איז געווארן אוועקגעשטופט, און זאגט ניין איך קען עס נישט ברענגן פאר א קרבן פסח, איז לכאורה יעצט וואס וואלט געדארפט געשען, ס'וואלט זיך געדארפט אוטומעטיקלי אריבער טוישן צו א שלמים. זאג איך דיר ניין, וכל הנראה ונדחה שוב אינו חוזר ונראה, איינמאל וואס ס'איז געווען פארזעכערט צו זיין איין קרבן, נאך שפעטער איז עפעס געקומען אינצווישן און ס'איז נדחה, איז דער קרבן איז געענדיגט, פאר קיינמאל נישט קען מען דאס נישט מקריב זיין, און איך קען עס נישט גיין מאכן פאר א צווייטע זאך, אינו חוזר ונראה. קומט דאך אויס אז מיין קרבן פסח בלייבט א קרבן פסח. נאר פארוואס איז עס פסול? פארוואס קען איך עס נישט נוצן? ווייל ס'נישט דא קיין בעלי בתים. אויב ס'נישט דא קיין בעלי בתים, קומט דאך אויס ס'איז א פסול בגופו. אויב ס'איז א פסול בגופו איז ישרף מיד. זאגט ער איך האב דא א היכי תמצא וואס איך קען טאקע זאגן לא בעי עקירה, שטימט עס זייער גוט מיט רב יהודה אמר רב, שטימט עס זייער גוט מיט רב חייא בר גמדא, איי פארוואס איז ישרף מיד, ווייל דא איז געווען א פאל פון נראה ונדחה, און יעדע נראה ונדחה איז אינו חוזר ונראה, די מינוט וואס איז געווען פאר זיך צו זיין איין קרבן קען איך נישט אריבערגיין צו ברענגען עס צו א צווייטע קרבן. קומט אויס מיין קרבן בלייבט א קרבן פסח, אז ס'בלייבט א קרבן פסח איז א פסולו בגופו, אויב אזוי ישרף מיד. פרעגט די גמרא איין מינוט, מידי הוא טעמא אלא לרב, די גאנצע זאך קומסטו דאך מיר נאר זאגן, כדי צו קענען פארענטפערן די סתירה אין רב, איז זאגן אז רב האלט אין אמת אריין לא בעי עקירה און ס'שטימט מיט די ברייתא. ווען די ברייתא אפילו די ברייתא זאגט לא יש- אז ישרף מיד, נאך אלס שטימט עס, אבער איין מינוט, האמר רב בעלי חיים אינם נדחים, רב האט דאך געהאלטן, ווי מען זעהט לגבי יום כיפור, אז מען האט געמאכט אז איינער פון די שעיר לשם אדער די שעיר לעזאזל איינער פון זיי איז געשטארבן, מען האט געברענגט א צווייטן, איז שטעלט מען די צווייטן כת צוזאמען מיטן ערשטן וואס איז איבערגעבליבן לעבן, פארוואס? ווייל בעלי חיים אינם נדחים. רב וואלט דאך וועגן דעם וואס האט געהאלטן אז אפילו עס האט אויסגעזען הונדערט פראצענט ס'גייט זיין איין זאך, שפעטער למעשה איז דער חלום קאליע געווארן, נאך אלץ קען איך ווייטער נוצן דעם בהמה פאר א צווייטע זאך? אויב אזוי, זאגסטו מיר יעצט, האסטו מיר געוואלט זאגן אז וואס לא בעי עקירה אבער ס'בלייבט א קרבן פסח, ניין? רב וואלט געזאגט אז עס איז יא ווייטער איך קען עס נוצן, קומט דאך אויס ווייטער, וויבאלד לא בעי עקירה ווערט פון די קרבן פסח א קרבן שלמים, אויב ס'ווערט א קרבן שלמים איז דאס דאך נישט קיין פסול אינעם גוף פונעם קרבן, נאר די גאנצע פראבלעם איז דאך נאר וויבאלד ס'איז גע'שחט'ן געווארן חוץ לזמנו, אויב אזוי ווייטער עיבור צורה בעי, דארף איך דאך האבן עיבור צורה, איז וואס זאגט מיר די ברייתא ווייטער ישרף מיד, ווען באמת דארף איך האבן עיבור צורה. אז דו האסט מיר געוואלט פארענטפערן און זאגן יא ס'דא א מצב פון לא בעי עקירה און נאך אלץ קומט אויס אז ישרף מיד, אבער לפי רב וואס דו פראבירסט זיך צו פארענטפערן רב ער האלט דאך אז ס'קען זיך יא טוישן פון א פסח צו שלמים, אויב אזוי ווייטער איז דאך נישט קיין פסול בגופו, אויב אזוי דארף איך ווייטער האבן עיבור צורה. ענטפערט די גמרא, אלא אמר רב פפא, זאגט רב פפא, הא מני רב לעזער היא זאגט ער ווייסט וואס, כ'האב א פרישן תירוץ, כ'מוז ווייטער גיין מיטן מהלך אז וואס לא בעי עקירה, ס'זאל שטימען מיט רב, איי האסט מיר געפרעגט ווי אזוי קען זיין ישרף מיד, זאג איך דיר פארוואס ווייל הא מני רב לעזער היא דאס איז שיטת פון רב לעזער, דאמר וכן השוחט אחרים לשם פסח, פסול. וואס ער האט געהאלטן אז דו נעמסט א קרבן און דו גייסט עס טוישן א קרבן פסח צו א צווייטע קרבן ווערט עס א פסול'ע קרבן, איך קען נישט טוישן א קרבן פסח צו א צווייטע זאך, אויב אזוי קומט אויס אין אמת'ן אריין האלט איך לא בעי עקירה, אויב אזוי וואלט איך באמת געדארפט טוישן מיין פסח פון א קרבן פסח צו א קרבן שלמים. דער רב לעזער האט דאך געהאלטן אז יעדע פסח וואס איך גיי שעכטן לשם אחרים ווערט עס פסול, קומט דאך אויס ווערט עס נישט קיין שלמים נאר ס'בלייבט א פסול'ע קרבן פסח, איז דאס דאך די גאנצע פסול אין דעם גוף אליינס, אויב אזוי פארשטיי איך זייער גוט די ישרף מיד. איז נאכאמאל זאגט ער הא מני רב לעזער היא דאמר וכן השוחט אחרים לשם פסח פסול, דהוה ליה פסולו בגופו, איז דאס דאך גאנצע זאך א פסול בגופו, אז ס'פסול בגופו איז ישרף מיד, שטימט עס זייער גוט. קען איך טאקע זאגן כ'האב א פאל וואס טאקע לא בעי עקירה, שטימט עס זייער גוט מיט רב דאמר רב הונא אמר רב, איך פארשטיי אויך פארוואס די ברייתא זאגט מיר ישרף מיד, דו ווייסט פארוואס? ווייל למעשה בלייבט עס א קרבן פסח, פארוואס בלייבט עס א קרבן פסח? ווייל איך קען נישט נעמען א קרבן פסח עס אריבערלייגן צו א צווייטע זאך, ווייל פסח ששחטו לשם אחרים איז פסול, אויב אזוי בלייבט עס א קרבן פסח איז עס דאך א פסול בגופו, אז ס'איז א פסול בגופו איז ישרף מיד. פרעגט די גמרא איין מינוט, ואי ר' אליעזר היא, ס'איז זייער שיין און וואויל דיין תירוץ, אבער אויב ווילסטו זאגן אז ס'איז ר' אליעזר, חטאת נמי מיחייב, פארוואס דא קודם האסטו מיר געזאגט, ער געשאכטן לשם א חבורה, וואס זיי האבן נישט זיי האבן זיך צוריק חוזר געווען, זאגסטו אז וואס, אז דו ביסט פטור? איין מינוט, דו ביסט טאקע איינער וואס איז עוסק במצוה, אבער אויב וועסטו זאגן מען רעדט פון רבי אליעזר, ער האלט דאך אז איינער וואס איז עוסק בדבר מצוה און דו ביסט א טועה בדבר מצוה, ביסט נאך אלץ חייב. איז פרעג איך דיך, ווי אזוי קענסטו מיר זאגן אז פסח ששחטו ונודע שמשכו בעלים את ידם, אז דו ביסט פטור? ער האלט דאך אז א טועה בדבר מצוה, ביסטו חייב. אויב אזוי וויאזוי קען מען זאגן דא טועה בדבר מצוה און זאגן אז דו ביסט פטור? אויב גייט לפי רבי לעזער, דאס קען נישט זיין, רבי לעזער איז דאך געווען דער וואס האט געהאלטן אז טועה בדבר מצוה איז חייב. דהא לית ליה לרבי לעזער טועה בדבר מצוה פטור. זאגט די גמרא אלא תרגמה ר' יוסף בריה דרב סלא חסידא קמיה דרב פפא הא מני יוסף בן חונאי היא נאר דו ווייסט וואס איך האב א נייע תירוץ פון דיר, אוואדע ווייטער, איך וויל דיר זאגן אז לא בעי עקירה, כדי רב הונא אמר רב זאל שטימען מיט די ברייתא מיט אונזערע משנה, מוז איך זאגן אז לא בעי עקירה. איי פרעגסטו מיר ווייטער אויב לא בעי עקירה, קומט דאך אויס פון די קרבן פסח ווערט א קרבן שלמים אוטומעטיקלי, ווייל לא בעי עקירה איך מוז נישט האבן דיין מחשבה, תירוץ איז ניין. ס'גייט אזוי ווי ר' יוסף בן חונאי. דתנן יוסף בן חונאי אומר, הנשחטים לשם פסח ולשם חטאת פסולים. אזוי ווי האמיר פריער געזאגט בשם ר' אליעזר, די זעלבע זאך אז איך גיי נעמען א קרבן פסח און אדער א קרבן חטאת און איך שעכט עס לשם א צווייטע זאך, זאלסטו וויסן א גאנצע קרבן ווערט א פסול'ע קרבן. קען איך נישט טוישן א קרבן פסח צו א קרבן שלמים, קומט דאך אויס אפילו איך האלט לא בעי עקירה, בלייבט מיין קרבן פסח א קרבן פסח, ווייל קיין איינמאל נישט קען איך טוישן א קרבן פסח צו א צווייטע קרבן, קומט דאך אויס ווייטער פסילות בגופו, פארוואס? ווייל למעשה נישט דא קיין בעלים דא, אויב אזוי ווייטער זאג איך פארשטיי איך זייער גוט ישרף מיד. אלמא פסולו בגופו היא, ומשום הכי ישרף מיד. איי האסט פריער געפרעגט ר' אליעזר, ער האלט דאך נישט פון פון טועה בדבר מצוה, אבער דא זאג איך ניין, ובפטורי סבר לה כרבי יהושע. לגבי אז איינער וואס איז טועה בדבר מצוה, דארטן האלט אזוי ווי רבי יהושע, אז איינער וואס איז טועה בדבר מצוה איז פטור. קומט דאך אויס דער פסח ששחטו, דער כהן איז געגאנגען שעכטן דעם קרבן און האט אין זינען געהאט די בעלים, למעשה האבן די בעלים חוזר געווען, זאג איך נאך אלץ ביסטו פטור, ווייל דו ביסט א טועה בדבר מצוה, ביסט א טועה בדבר מצוה, וואס ביסטו נעבעך שולדיג? אויב אזוי ביסטו טאקע פטור, און דו ווייסט פארוואס ישרף מיד, אפילו לא בעי עקירה, ווייל ער האט געהאלטן אז די מינוט דו נעמסט א קרבן פסח שעכטסט עס לשם א צווייטע זאך ווערט עס א פסול'ע קרבן, א קרבן פסח קען נישט ווערן צו א שלמים, קומט אויס מיין קרבן פסח אפילו איך האלט לא בעי עקירה בלייבט עס א קרבן פסח, איז עס דאך א פסול בגופו, אז ס'איז א פסול בגופו איז ישרף מיד. רב אשי אמר, רב אשי זאגט, רב דאמר כרבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה. רב אשי געבט א פרישן תירוץ, און ער זאגט די תירוץ וואס דו האסט מיר יעצט געגעבן איז טאקע א זייער פיינע תירוץ, איך וועל דיר געבן נאכאמאל א תירוץ, איך וועל דיר אנדערש מסביר זיין וואס די מחלוקת, צו ווי אזוי קען איך פארענטפערן רב הונא אמר רב וואס ער האט לכאורה געזאגט אז לא בעי עקירה, און די ברייתא מיט די משנה וואס די ברייתא זאגט אונז ישרף מיד וואס לכאורה איז פשט אז בעי עקירה. זאגט ער דו ווייסט פארוואס? ווייל ער האט געהאלטן אזוי ווי רבי יוחנן אזוי ווי רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה און ער זאגט אזוי,

און למעשה האט ער געשחטן דעם קרבן, און ס'האט זיך אויסגעשטעלט אז ערגעץ דאון די ליין האבן זיי חוזר געווען דערפון. זאגט דער רבי ישמעאל, אויב האט דער כהן געהאט גענוג צייט צו גיין נאכמאל בודק זיין, זענט עטס טאקע נאך א חלק פון דעם קרבן? לעבטס ענק אלע נאך? איז קיינער נישט געווארן טמא דא? אויב האט ער געהאט גענוג צייט און האט דאס נישט געטון, חייב ביסטו כהן חייב. ווייל דאס איז א זאך וואס דו דארפסט בודק זיין. מען האט דיך געגעבן א קרבן צו שעכטן, וואלסטו געדארפט נאכאמאל בודק זיין, מאכן זיכער אז דיינע חברה זענען טאקע א חלק פון דיין קרבן. וועגן דעם זאגט ער אזוי, וואס טו איך למעשה מיטן קרבן? זאגט ער, תעובר צורתו, לאז עס איבער נאכט, ויוצא לבית השריפה, און צו די קומענדיגע טאג עסט עס ארויס נעמען און עסט עס גיין פארברענען. האט די גמרא פארשטאנען אזוי. לכאורה לאמיר פארשטיין רבי ישמעאל'ס דין. פארוואס זאגט דער רבי ישמעאל זאלסטו נעמען דעם קרבן ווייטער איבער נאכט און מארגן עסט עס גיין פארברענען? פארוואס זאגט ער אזוי? לכאורה, מאי טעמא, לאו משום דלא בעי עקירה, לכאורה ווייל ער האט געהאלטן אז לא בעי עקירה, קומט אויס דער כהן איז געגאנגען שעכטן א קרבן פסח, אבער עס איז נישט געווען קיין בעלים, זאג איך לא בעי עקירה, איז דאס באמת געווען א קרבן שלמים וואס ער האט מקריב געווען, אזוי ווי אונז האבן שוין געזאגט, אויב ס'איז א קרבן שלמים, די פסול אז ס'נישט דא קיין בעלים, נישט קיין שום פראבלעם. נאר וואס איז באמת יא די פראבלעם, אז ער האט עס גע'שחט'ן נאכ'ן זמן, נאכ'ן קרבן תמיד של בין הערביים. איז דאס דאך א פסול וואס איז נישט בגופו, אז ס'איז א פסול וואס נישט בגופו, פארשטיי איך פארוואס איך מוז האבן עיבור צורה, פארוואס איך מוז לאזן איבערנעכטיגן און קומענדיגע טאג עסט עס גיין פארברענען. קומט דאך אויס, קען איך מסביר זיין דא רבי ישמעאל פארוואס זאגט ער אז איך זאל ווארטן איבער נאכט, ווייל קלאר האט ער געהאלטן אז לא בעי עקירה, איז האסטו מיר געפרעגט א סתירה, פארוואס זאגט אמר רב הונא אמר רב אז לא בעי עקירה, אין די ברייתא אין די משנה איז משמע אז בעי עקירה, זאגט ער יא ביסט גערעכט, זיי שטימען טאקע נישט צוזאמען, רב הונא אמר רב זאגט איין דין און ער זאגט עפעס אנדערשט, רב הונא זאגט איין דין און די משנה זאגט איין דין, און זיי קריגן זיך טאקע. רב הונא אמר רב זאגט אז לא בעי עקירה וואס דאס שטימט טאקע נישט מיט די משנה. נאר ווי וועם האלט ער יא? אוי, כ'וועל דיר זאגן ווי וועם. האלט אזוי ווי רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה. דאס איז זיין שיטה. ער מוז נישט גיין ווי די משנה האט א צווייטן תנא אויף וועם ער פארלאזט זיך. וועגן דעם זאגט ער טאקע לא בעי עקירה. אז איך האב גענומען מיין קרבן און איך האב עס יעצט געשאכטן אלץ קרבן איך האב נישט אינזין געהאט קרבן עולה. זאגט ער, ס'איז א כשר קרבן. פארוואס? ווייל לא בעי עקירה, די אשם ווערט אטאמעטיקלי צו א קרבן עולה. און דאס שטימט זייער גוט מיט רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה. זאגט די גמרא, ניין. דו האסט פאלש פארשטאנען. דו ווייסט פארוואס רבי ישמעאל האט דאס געזאגט אז דו זאלסט עס לאזן איבערנעכטיגן און צומארגן זאלסטו עס פארברענען? נישט ווייל ער האט געהאלטן לא בעי עקירה, נאר וואס? ממאי דילמא משום דסבר לה כתנא דבי רבה בר אבוה קען זיין די סיבה פארוואס רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה האט געזאגט זאלסט עס לאזן איבערנעכטיגן האט גארנישט צו טון ווייל ער האט געהאלטן לא בעי עקירה, אין אמת'ן אריין האט ער געהאלטן אז בעי עקירה. נאר וואס דאמר אפילו פיגול נמי בעי עיבור צורה. אונז האבן געזאגט ביז יעצט ס'איז דא א כלל. א זאך וואס איז פסול בגופו קען איך גלייך פארברענען, א זאך וואס נישט פסול בגופו דארף איך ווארטן איבער נאכט. אבער ניין, נישט יעדער איינער האלט אזוי. רבה בר אבוה האט געהאלטן אז יעדער פסול, אפילו עס איז פסול בגופו, מוזטו ווארטן אויפן קומענדיגע טאג. דיליף עון עון מנותר, ער האט עס ארויסגעלערנט פונעם פסוק עון עון מנותר. קומט דאך אויס, קען איך זאגן אז אין אמת'ן אריין האט ער געהאלטן אזוי, האט ער געהאלטן אז וואס בעי עקירה, כ'דארף יא האבן עקירה. און דער קרבן האט ער גע'שחט'ן א קרבן פאר נישט דא געווען קיין בעלים, האט ער גע'שחט'ן א קרבן פסח. קומט אויס זיין קרבן איז באמת א פסול בגופו. איי פסול בגופו דארף איך יעצט פארברענען? ניין. ער האלט אזוי ווי רבה בר אבוה, אז וואס אז אפילו א פסול בגופו פארברען איך ערשט דעם קומענדיגן טאג. קומט דאך אויס אז אז רבי ישמעאל אליינס האלט אויכעט בעי עקירה. אויב אזוי קומסטו מיר רב ששת ווילסט מיר ענטפערן אז רב הונא אמר רב האט געהאלטן אזוי ווי רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה וואס ער האט געהאלטן לא בעי עקירה, ניין ער האט געהאלטן יא בעי עקירה און ס'איז טאקע א קרבן פסח און ס'איז טאקע א פסול בגופו, נו אפילו ס'איז פסול בגופו איינער צו, קען איך עס נישט גיין יעצט פארברענען נאר איך דארף האבן עיבור צורה. און ער זאגט נאך מער, איך וועל דיר אויפווייזן דאס איז טאקע פשט. דאי לא תימא הכי ווייל אויב וועסטו נישט זאגן אזוי, נטמאו בעלים מאי איכא למימר, שטייט דאך דא איינע פון די פעלער איז אז נטמאו בעלים, אז די בעלים זענען געשטארבן, אויב ווילסטו מיר זאגן אז לא בעי עקירה און אין אמת'ן אריין איז עס א שלמים און פסולו אינו בגופו און וועגן דעם דארף איך האבן עיבור צורה, וויאזוי שטימט עס מיט נטמאו בעלים? הא ודאי בעי עקירה, אזוי ווי מ'האט שוין פריער דערמאנט, דאמר רב חייא בר גמדא נזרקה מפי חבורה, אז כגון שהיו בעלים טמאי מת ונדחו לפסח שני, אז אויב די בעלים זענען געווארן טמא און דו ווילסט איבערנוצן דעם קרבן, אוודאי מוז איך האבן בעי עקירה. איז קען איך דאך נישט צוזאמלייגן אלע פעלער און זאגן, טאמער זיי האבן זיך צוריק חוזר געווען, טאמער זיי זענען געשטארבן, און טאמער זיי זענען טמא געווארן, אז ניין לא בעי עקירה. וואס הייסט, אין די פאל זיי זענען טמא געווארן, ווייסט מען קלאר מען דארף האבן עקירה. אלא מאי, אוודאי רעדט רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה אין א פאל אז וואס? ער האלט אז בעי עקירה, און וועגן דעם האלט ער טאקע יעדע איין פאל מוז איך האבן בעי עקירה נאר מיין פסח בלייבט א קרבן פסח, און די פסול איז פסול בגופו, נאר וואס פארוואס דארף איך האבן עיבור צורה ווייל ער האלט אזוי ווי רבה בר אבוה. קומט דאך אויס אז ווייטער קען איך נישט קומען מיט דעם תירוץ וואס רב הונא אמר רב זאגט אז וואס רב ששת האט געוואלט זאגן אז רב הונא אמר רב האלט אזוי ווי רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה. זאגט די גמרא אלא מחוורתא כדשנין מעיקרא רבי יוסף בן חונאי. נאר וואס, גייט די גמרא צוריק צום ערשטן תירוץ אזוי מ'האט פריער געענטפערט? עס געהאט א סתירה פארוואס ווי אזוי קען שטימען רב הונא אמר רב צוזאמען מיט די ברייתא מיט די משנה? וואס רב הונא אמר רב לכאו' האט געזאגט אז לא בעי עקירה, פון די משנה און פון די ברייתא איז משמע געווען אז יא בעי עקירה, זאגט ער ניין ער האלט טאקע אזוי ווי די משנה און די ברייתא, און די משנה און די ברייתא איז אויך מסכים אז לא בעי עקירה. איי אויב אזוי פארוואס ווערט עס נישט קיין קרבן פסח צו אטאמעטיקלי צו א קרבן שלמים, ווייל איך זאג יעדע קרבן פסח וואס איך שעכט לשם א צווייטע זאך ווערט א פסול'ע קרבן. אויב אזוי קומט דאך אויס בלייבט מיין קרבן א קרבן פסח, איז דאס א פסול בגופו, אז פסול בגופו אויב אזוי ישרף מיד. קומט אויס גייט די גמרא צוריק צום ערשטן תירוץ, און וועגן דעם זאגט די גמרא די אלע תירוצים וואס מ'האט פרובירט צו זאגן ביז יעצט זענען נישט קיין גוטע תירוצים, נאר די פראבלעם איז פשוט א קרבן פסח קען נישט ווערן צו א קרבן שלמים, אויב אזוי בלייבט עס א קרבן פסח, איז ער א פסול בגופו, אז עס איז פסול בגופו אויב אזוי ישרף מיד. שטימט עס זייער גוט טאקע מיט רב הונא אמר רב, ביידע סיי רב הונא אמר רב, סיי די ברייתא און די משנה זאגן ביידע טאקע לא בעי עקירה, און ווי דו ווייסט פארוואס ישרף מיד, ווייל ס'בלייבט א קרבן פסח, ווילאנג ס'בלייבט א קרבן פסח איז עס פסול בגופו, וועגן דעם ישרף מיד. אוי ר' איסר!